האט שיינע רויטע פיאות מיט שיינע אויגן און ער וואקט העכער און העכער אויף א בארג מיט פופציג זעכציג זיבעציג שעפעלעך. עס עס, דאס איז די טריפ איר זאלט עסן זיי זענען נישט שולדיג אז איך בין ראש ישיבה וואס דערציילט א מעשה קייטס אריין די גוטע עסן שכוח אייבערשטער, נאש עטס הערטס קינדער ווי האלט איך בין אינמיטן די מעשה ער וואקט האט ער א גרויסע שטעקן א גרויסע שטעקן און ער וואקט ארויף הויך הויך אויף א בארג מיט זעכציג שעפעלעך און. ער האט רויטע פיאות אינמיטן הייבט זיך אויף די בארג די בארג הייבט זיך אויף יוי יוי מיט אלע שעפעלעך יוי די שעפעלע די שעפעלע זאל נישט אראפ פאלן פון די בארג ס'איז געווען דוד המלך פאר ער איז געווארן קעניג ער האט נאכנישט געהייסן דעמאלטס דוד המלך ער האט געהייסן פלעין דוד. דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין לעצטע נעמען, פארקאש, יאקאבאוויטש, טייטלבוים, פליישמאן, גאטליב, ברייער, אביש, שטיין, אדער משה'לע. גערטנער. דעמאלטס איז געווען זייט, דעמאלטס האט מען גערופן אויף די טאטעס נאמען, דוד בן ישי, דוד המלך, ער איז געווען א פאסטוך מיט שעפעלעך, ער איז געגאנגען שפאצירן און ער האט געמיינט ס'איז א בארג, עכט איז עס נישט געווען א בארג, עס איז געווען א ריזיגע חיה, און די חיה איז געשלאפן, און ער האט געמיינט ס'איז א בארג, סאו ער איז ארויפגעקראכן אויף די חיה. אינמיטן די חיה גיט זיך אַ װעק אױף, און דוד המלך איז געװען אַף זײַן האַלדז, אַף זײַן אַקסל מיט זעכציק זיבעציק שעפֿעלעך, באַשעפֿער, איך גײ אַראָפּ פֿאַלן! און הײבט זיך אױף הױך-הױך אַ ריזיקע חיה, ס'הײסט אַ װיזל-טיר. ביז די וואלקענעס. דוד המלך האט זיך נישט פארלוירן, ער האט געוואוסט מען קען יעדע זאך בעטן די אייבערשטער. ער בעט הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער ראטעווע, הייליגער באשעפער איך בין דא אין די הימל מיט פופציג שעפעלעך, זעכציג זיבעציג שעפעלעך מ'קען אראפפלאצן. די אייבערשטער האט אויסגעהערט זיין תפילה, ס'איז געשען א מעשה פון תפילה, אינמיטן הערט ער אזא ברום, הום! א לייב איז אנגעקומען, די לייב איז די קעניג פון די חיות, ווען די לייב קומט דארפן זיך אלע חיות בוקן, סאו די וויזלטיר הייבט זיך אן אראפצולייגן צוריק זיין קאפ, געט זיך א לייג אראפ אויף די פלאר, און דוד המלך אזוי ווי א גליטשער ער וואקט צוריק אראפ מיט אלע שעפעלעך, אבער יעצט האט ער מורא געהאט פון די לייב, יעצט האט ער געהאט א צווייטע צרה, פריער האט ער מורא געהאט פון די. וויזלטיר, און יעצט האט ער מורא געהאט פון די לייב, וואס האט ער געטון? בעטן די אייבערשטען. ער האט געזאגט שכוח הייליגער באשעפער האסט מיך געהאלפן פריער פון די וויזלטיר, יעצט בעט איך דיך אייבערשטער ראטעווע מיך פון די לייב, הושיעני מפי אריה, העלף מיך אייבערשטער פון די מויל פון די לייב, ומקרני רמים עניתני, דו האסט מיך שוין אויסגעהערט מיין תפילה פון די וויזלטיר, קינדערלעך יעדע זאך וואס מען דארף מען בעט.

און אויב די מאמע הייסט צאמפאקן די טויס, די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער זעט אויב מען פאלגט, מען דארף גלייך פאלגן. און אויב די מאמע זאגט מען דארף שוין גיין אריינקומען, מען דארף שוין גיין שלאפן, הייבט מען אן צו זאגן מע, אלע נעיבערס, אלע שכנים, זיי קענען נאך זיין אינדרויסן, איך וויל נישט. וואס טוט מען? די אייבערשטער איז דא, מען פאלגט די אייבערשטער. מען פאלגט די אייבישטער, די אייבישטער זאל העלפן קינדער זאלן אויסוואקסן גרויסע צדיקים, גרויסע צדיקים, פאלגן ענקערע רבי'ס און פאלגן טאטע מאמע. שכוח אייבישטער, אזא לעכטיגע חדר, קרית יואל ברסלב היכל הקודש. קינדערלעך דער שיעור לערנט פון קיין תפילה מעשה פון ווען קומען די תהלים יונגלעך די בחורים. ווער ס'גייט זאגן א שיינע מעשה, אפילו א זאך פון תפילה וואס מ'בעט די אייבערשטער און מ'ווארט נאך, וועל איך אים געבן א שיינע גוטע טשונגאם.

און איך האב שוין די צעטל. ליפא געבעטן די אייבערשטער ער וויל פארן די יאר צום הייליגן רעבן אויף ראש השנה ער האט שוין די צעטל די טיקעט און ער גייט מיטן אייבערשט'ס הילף קומען. וואס איז די קאלער דארפסטו? פערפל. נו? לעזער שלמה יעקב. לעזער שלמה. געבעטן אייבערשטן.

יא יעצט זייער שיין, וואס איז די קאלער? בלוי אדער פערפל? האסט א פאספארט צו קומען צום רעבין? זייער שיין. יאסעלע פארקאש וואס איז דיין תפילה מעשה? קען גיין אין חדר?

ברוך השם וועלכע לעכטיגע קינדערלעך אלע קינדער זיי ווילן יעדן טאג קומען חדר יעדן טאג מיט א שמייכל אלע קינדער זענען וואוילע קינדער ליפא וויל עפעס זאגן ליפא וואס איז? באלד באלד מען גייט שוין עסן יא מען גייט שוין ענדיגן אבער נישט אלעס אויף איינמאל קינדערלעך ווער קען זיך אויפשטעלן עטס געדענקטס אונז האבן געזינגען די ניגון פון די אלף בית אין חדר יא? יא. און נעכטן האבן די אינגלעך דאס באלד עסן. מען גייט באלד ענדיגן עסן די אנדערע זאכן, לייגסט אלעס אראפ, לייג אריין דיין טעלער, דיין קענדי אויכעט. ווער געדענקט נאך וויאזוי אונז האבן עס געזינגען אויף אויף די אנדערע אלף בית, פאר קאמפלימענט אלף בית, געדענקסט עס? וויאזוי גייט די אלף בית ניגון?

זיי ווילן אביסל עסן, ס'איז א טריפ. אין חדר איז צו זינגען מיט זיי. ס'איז א טריפ. מ'דארף יעצט עסן די גוטע זאכן. אין חדר מיר זינגען מיט זיי. ס'דא פלעצער וואס ווען די עלטערן קומען מוז מען אנשטרענגען די קינ. איך גלייב ענק אז עס איז אלעס פיין אין חדר.

געקענט אויף פנחס גאטליב איז א זייער א גרויסע צדיק ער בעט אסאך די אייבישטער זאל קענען מופן אין שטעטל. ווי האט ער געטראפן? שלמה זלמן אביש, זייער וואויל אינגל, זיין מאמע געהאט א ברודערל, און ער איז זייער וואויל ביי באבעס הויז, לעזער חיים גערטנער מיט הערשי גערטנער צוויי גרויסע צדיקים'ס, פירן זיך אויף ווי גרויסע אינגלעך, זיי גייען יעצט באקומען פיאות, שוין גרויסע צדיקים, זייאט איז זייער א וואויל אינגל, ער.

קיננער, אלע קינדער זענען מוותר. קינדערלעך, יעדער לייגט אראפ ביידע הענט אזוי. לייג אראפ, לייג אראפ די הענט. נאר די אינגל וואס איז די בעסטע אינגל הייבט אויף איין פינגער. די בעסטע אינגל זאל אויפהייבן איין פינגער. אה, יעדער הייבט אויף איין פינגער. ווער ס'קומט מיט א שמייכל הייבט אויף איין נאך איין פינגער. ווער ס'איז פרייליך מיט די מצוות, יא, הייבט אויף שוין א דריטע פינגער. ווער ס'גריסט און רעדט שיין אינדערהיים צו זיין טאטע מאמע הייבט אויף נאך א פינגער, ווער ס'מאכט א נחת פאר די אייבערשטער נאך א פינגער, ווער ס'איז פרייליך מיט די מצוות נאך א פינגער, די אינגל וואס איז אנגעפאקט מיט מצוות הייבט אויף נאך איין פינגער, די אינגל וואס איז אלץ צופרידן, וואס דער רבי געבט איז ער אייביג צופרידן הייבט אויף נאך א פינגער, און ווער ס'שמועסט מיט די אייבערשטער וואס ער דארף הייבט אויף נאך א פינגער, און ווער ס'זינגט הייליגע ניגונים הייבט אויף נאך א פינגער, אזוי סאך געווינערס, אלע האבן צען פינגערס.

אייבערשטער העלפן צו האבן אסאך הצלחה.